גוט מארגן מיינע טייערע ליבע צוהערערס, היינט האבן מיר אין א קורצער עפיסאוד ווייבערטייטש, ס'איז ווי א פארשפייז פאר א גרעסערע צוקומדיגע סעודה וואס קומט באלד אין ווייבערטייטש'ס אר עס עס פיד אריין, היינט געב איך ארויס א פארשפעטיגטע מתנה פאר דעם נאציאנאלען ארויסקומען טאג, National Coming Out Day, צי דאס איז שוין אן אינטערנאציאנאלן טאג ווייס איך נישט, לאז מיך וויסן. און די מתנה איז א נייע קווירע ווערסיע פונעם ליד משקה. וועגן דעם אריגינאלן ליד קען מען זעהן אין איינע פון די מלאטעק ביכער אז עס שטייט א טייל פון א פאפולארן ליד פון מיכל גארדן ארויסגעגעבן געווארן אין אַכצן אַכט און זעכציק, ווערטער און מוזיק ארויסגעגעבן געווארן אנאנים אין אסט און וועסט אין נײַנצן אַכצן. די ווערסיע וואס מען הערט היינט איז געשריבען געווארען פון נועם לערמאנען און ליאנא דזשעלענען, ליאנא דארף איר שוין געדענקען פון צוויי עפיזאדען צוריק ווען מיר האבען גערעדט וועגען שטום לשון, און פון נועם וועט מען הערען מער אין אפאר חדשים ארום. לאמיר הערען ליאנא און נועם'ס נייע ווערסיע פונעם ליד משקה, און חוץ דעם וועלען מיר רעדען אין אפאר וואכען ארום.